איז דער מיטלפונקט פון דער גאנצער געגנט, און דער מארק איז דער מיטלפונקט פון פלוינא. גייט מען בארג ארויף און מען קומט צו דער עלעקטרישער לאמטער, געפינט מען זיך ביים נאפל פון שטאט. ווען א פרעמדער קומט קיין פלוינא און שמואל בעטקע פארפארט מיט אים אינמיטן מארק, קוקן אראפ צו אים מיט דער חשיבות פון זייער אלטקייט פיר הייזער פון די עקן שטאט,

במקלי ווי ער רופט עס, מיט טאבאק שקעטל אין איין האנט און מיט די צוויי צוזאמענגעקוועטשטע פינגער פאר די גרויסע נאז-לעכער, וועט ער טרעפן זיצן דעם אלטן איציק לייב און הערן ווי ער דערציילט. ס'איז געווען די צייטן פון דעם קיסר נאפאלעאן, די יידן האבן שוין געהאט די ביינעמען וואס די פרוסן האבן זיי געגעבן, דעמאלט האבן די פוילן געגרייט זיך צו ווערן צוריק א מלוכה, האבן זיי געטאן צו יידן אזוי זאגן, זענען מיר דען נישט ברידער,

איך האב געהאט די שווייג אין קאפיטוב, בענדעט איז געווען שווייגער אין ראקיטנא, האבן מיר זיך צונויפגעשמועסט מיטן וואצלאווער שווייגער אונז צו לאנגע יארן, און מיט ישראל בעטקע פון כשאנוב, און עס איז געגאנגן מאכן א שטאט מיט א שול, א מרחץ, א בית הקברות, א אידישע שטאט. האבן מיר אויסגעקליבן פלוינא. דווקא דערפאר ווייל מען האט געוואוסט אז עס איז פון די מקומות וואו א איד האט אין יענע צייטן נישט געטארט וואוינען, זענען מיר געקומען צום פלוינער פריץ. דער אלטער כשאנאווסקי איז געווען פון די חסידי אומות עולם, האבן מיר זיך געבוקט צו אים און געזאגט, גרויסער האר, טו דיין חסד צו די אידן, מיר קענען נישט לויבן אונזער גאט, די קינדער וואקסן אויף אן תורה, בכן, האבן מיר באשלאסן צו בויען א שטאט, און דו, זאָלסט זײַן אונדזער האַר, אונדזער געװעלטיקער! האָט דער אַלטער כשאַנאָװסקי, נישטאָ הײַנט אַזעלכע פּריצים, אױפֿגעעפֿנט אַ גרױס ספֿר און אַרױסגעלײענט, אין יענעם טאָג װעל איך אײַך פֿאַרזאַמלען פֿון אַלע עקן װעלט, און גאָטס באַרג װעט זײַן דערהױבן איבער אַלע בערג, און ס'װעלן קומען די פֿעלקער און זיך בוקן אין יעקבֿס הױז. ייִדלעך, גײט און בױט אײַך אַ שול! דער פּריץ האָט באַפֿױלן זײַנע קנעכט, און מ'האָט אױסגעהאַקט אַ שטיק װאַלד און אױפֿגעבױט די שול. דערנאָך. דער פּריץ האָט באַפֿױלן זײַנע קנעכט, מ'האָט אױסגעהאַקט אַ שטיק װאַלד און אױפֿגעבױט די שול. דערנאָך האָב איך מיר געטאָן אױפֿבױען אָט אָ די מױער, און בענדעט, יענע אין װינקל, און די בעטקעס האָבן פֿאַרנומען דעם פּלאַץ פֿון הײַנטיקן בעטקע-געסל, און די שיכור'ס ביזן בית עולם אראפ. דער פריץ האט אן אונז נישט פארגעסן, יעדן ערב יום כיפור האט מען געשיקט פון הויף א קאסטן חלב'נע ליכט, און ארום חנוכה צייט האט דער עקאנאם געבראכט אין שטאט אריין א פאר פירלעך קארטאפל פונאנדערצוטיילן צווישן די געמיינע מענטשן. פון יענער זייט ווייסל זענען געקומען נייע מענטשן און פלוינא איז געווארן א אידישע שטאט. דעמאלט האט מען אנגעהויבן צו טון שידוכים,

די פֿיר חוט־השדרהס האָבן זיך פֿאַרצויגן מיט פֿלייש און הויט, און ס'זענען אויסגעוואַקסן פֿיר גופֿים. פֿון דער פֿרעמד האָט מען געברענגט איידעמס אויף קעסט, אַוועקצוגעבן זיי שפּעטער שענק און געוועלבער, אויפֿצושטעלן זיי בוידן אין מאַרק, אָדער מאַכן זיי פֿאַר מלמדים. יעדע משפּחה האָט זיך געצויגן איר קייט, אירע קייטעלעך. איציק לייב האט געהאט זין און טעכטער, זיי האבן געבוירן א נייעם דור. די אייניקלעך ווידער האבן אויסגעגעבן זייערע קינדער וואס האבן ווידער געמאכט ברית'ן, און אזוי טרעפט אמאל איציק לייב גייט ווי זיין שטייגער איז אדורך איבערן מארק באלכסון און טרעפט א יינגל מיט א חומשל אונטערן ארעם, טראכט ער, וועמעס אייניקל איז דאס, זיין עלטסטער טאכטער'ס אייניקל אדער די מיטלסטער'ס? שטעלט ער אפ דאס קינד מיט זיין שטעקעלע, הער נאָר, ייִנגעלע, וועמעס ביסטו? דו ביסט דאַכט זיך יאַנטשעס אָדער אַלטעס, האַ? וואָס פֿאַר אַ סדרה גייט הײַנט? דערשרעקט זיך דאָס אור-אייניקל און לייגט אַרײַן אַ פֿינגער אין מויל. איך בין דער מאַמע ביילעס. זיידע איציק לייב, גיב מיר אַ צווייער!

און כאטש די שיכור'עס מיט די איציק לייב'ס זענען אויך נישט געוועזן אן א פלעק אין די משפחה, פלעגט זיך אמאל אריינכאפן א בעל מלאכה, האבן זיי פון דעסטוועגן געקוקט אויף די בעטקעס און אויף די בענדעטעס פון אויבן אראפ, האלטנדיק זיי פאר טאלאלייסטווע. און צווישן די שיכור'עס מיט די איציק לייב'ס איז געווען א קנאה שנאה, נישט געקאנט זיך פארטראגן, האט מען געטאן שידוכים פון דער פרעמד, און אסאך מאל טאקע אריינגעפאלן. אזוי למשל. אסתר איציק לייב'ס. אסתר איציק לייב'ס טאכטער האט געהאט בסך הכל פינף איידעמס, אלע בני תורה. איז איינער געוועזן א לאמע קאליקע, די קינדער האבן זיך ביי אים נישט געהאלטן, צוויי פון צוועלף געבליבן, און דער אנדערער, א מלמד'ס א זון פון ווארשעווער מקום, איז אוועק קיין בעלגיע שלייפן דימענטן, און איבערגעלאזט דאס ווייב מיט די קינדער. און דער דריטער איידעם, אך, דער דריטער, מיט אים איז מען גאָר מיאוס אַרײַנגעפאַלן. און איציק לייב פאַרשטייט נישט, אַ מענטש זאָל זיצן יומם ולילה מיט ביכער און שרײַבן. וואָס שרײַבט ער דאָרטן, לוי? וואָס מיינט ער, מיט שרײַבן וועט ער אויפבויען ציון? די אָרעמע אַלטע! אין צײַט פון מסים און שטייערן און פּאָדאַטקעס מוז זי נעבעך אַלץ אַליין האָרעווען אויף דעם שטיקל חיונה. דערפאַר אָבער שמועסט מען אין שטאָט, אַז איר זון דער בכור, איציק לייב טוט זיך א כאפ אז ער איז שוין לאנג נישט געווען ביי די אלטן. ער פארקירעוועט אן א זייט און בלייבט שטיין פאר א שמאל געוועלב. גוט מארגן אלטע, וואס מאכט עפעס דיין מאן, כ'מיין דיין זון, דער אין ווארשע? מ'זאגט דאך אויף אים אז גאר גאר. די פארהארעוועטע, איינגעמעלקטע און איינגעבויגענע אלטע לאזט די קונים אליין וועגן די סחורה און דערפרייט זיך מיטן זיידן. גוט מארגן זיידע איציק לייב, שוין לאנג נישט געזעהן דעם זיידן, ס'ט אפשר טרינקן א טעפל קאווע? איציק לייב קוקט מיט בייזער מינע אן א זייט, כ'האב שוין געטרינקן ביי פנחס'לען, וואס טוסטו אלטע און וואס מאכסטו און וואס הערט זיך ביי דיר? אלטע ווערט נישט דרייסט און פארויטלט זיך, גלייך ווי זי וואלט נישט געוועזן קיין מאמע פון אכט קינדער. געלויבט השם יתברך זיידע, דאס שטיקל ברויט איז דא, נישט מער, זיידע, די חובות לאזן נישט שלאפן ביינאכט, און דאס לויפן, דאס יאגן, נישטא קיין צייט אויף א לעפל געקעכטס. ס'וואלט געווען כאטש סחורה אין געוועלב, מ'זאל נישט דארפן צוהאנדלן מיט ווי וואס, און ארויפהייבן די קוישן אויף די שטאקן אין ווארשא. איציק לייב טוט א זיפץ. אזוי, אזוי. און דיין מאן, כ'מיין דיין זון? אלטע קוקט מיט דאנקבארקייט אויפן זיידן וואס אינטערעסירט זיך מיטן אוראייניקל, זי טוט איהם א לאך אין פנים אריין. מאטעסן?

שלום ושלווה, יעקב געוואזער האט געעפנט א פריש קעסטל און מיט א זיפץ פאררויכערט א פאפיראס, דער רויך האט אים א שלאג געטאן אין האלז אריין און אנגעהויבן צו שטיקן, נאך דעם ערשטן הוסט האט זיך דערהערט א קול פון קיך, ר' יענטשע, רייכערסט שוין ווידער? דו מאכסט דאך דיך חרוב בידיים! די מאמע אסתר האט זיך אויפגעהויבן א פארפלאמטע פון דער מולטער וועלכעס איז געוואקסן דער ראשטשינע, זי איז אריין אין געוועלב מיט שטיקער קלעביק טייג אויף די הענט אויסגעשטרעקט פאראויס, אויפן פנים האט זיך באוויזן רויטע רעדער ווי ביי איציק לייבן ווען ער פלעגט אריינפאלן אין רציחה. אויפן זונ'ס אנבליק האט זיך דער כעס אויסגעמישט מיט רחמנות און פארוואנדלט איר געזיכט אין א גרימאסע. יעקב איז געווען פארטאן מיט צונויפמישן פארשידענע סארטן פארב און צוקלויבן די באשטעלטע מוסטערן. ער האט שווער געסאפעט מיטן גאנצן קערפער, נאכטריילעך געווארן אויפגערעגט פון דער מוטער'ס שטראף רייד. יענע האט געשאקלט מיט'ן קאפ. געדענק אן גאט, אן אסמאווער מענטש זאל רייכערן? דער דאקטאר האט זיך דיר אנגעזאגט. דער דאקטאר ווייס פון זיינע הענט און פיס. יעקב בעזר'ט זיך אפ און מאכט אויף א פרישן קאסטן פארב. אסתר שאקלט סכנה'דיג מיט'ן קאפ און פארברעכט די הענט. דער טאטע האט זיך אויך. האט זיך אויך אזוי געפירט. דו ביסט דעמאלט אלט געווען א האלב יאר, און אזוי האט ער מיך איבערגעלאזט א וויסטע אלמנה. א מענטש זאל זיך נישט קענען איינהאלטן? יעקב ווארפט מיט רוגזה די צוואנג אונטערן בופעט און קוקט מיט אויגן פון א שקאליער אויף דער מוטער. אסתר שטייט וואקלנדיג ווי א פראגע-צייכן. מאמע, רעג מיך נישט אויף. דו הייבסט שוין אן דיינע טענות? ער סאפעט אפ, אסתר קערט זיך אום אין קיך אריין און מאמעלט פאר זיך, ס'איז א הימל זאך, מיין מזל אזוי. די טרייסט אויף דער עלטער, דער קידוש מאכער און קדיש זאגער איבער הונדערט און זאל מיך גאט בעסער נישט שטראפן פאר די רעד, וואס פריער איז בעסער, פטור, אראפ פון מארק. יעקב'ן ווערט ענג אין דער פארמאכטן געוועלב, ער שרייט אריין אין קיך מיט א ווייך קול, מאמע, כ'גיי מיך איבער, כ'וועל אפטרעטן ביי לוי'ן, ס'וועט קומען דער מאלארש, וועסט אים געבן יענע פארב פון ווינקל. די מוטער דערלאנגט אים דעם שאל, יעקב פארשפיליעט דעם געלן פאלטן מיט דעם סאמעטן גרינעם קאלנער, פארגלעט דאס שיפע העלע בערדל, פארוויקלט דעם שאל ארום דעם האלז און גייט ארויס. דער פראסט האט אים שמייס געטאן און אין איין מינוט האבן זיך די פולכנע גלאנציגע באקן אנגעצויגן מיט בלוט, די ברעמען זענען געווארן שנייאיג שטייף, און די בלויע אויגן האבן באקומען א פיבערהאפטן גלאנץ. ער האט א טיפן צי געטאן דעם פאפיראס, דער הוסט איז געווארן טרוקענער, הארט ווי האלץ. יעקב האט געטראכט אז ס'איז א גרויסע מידה דער הכובש את יצרו. מען דארף טאקע זיין א גיבור דערצו, די דאקטוירים פארזאגן איהם דאס רייכערן, זיי איז לייכט צו באפעלן, רייכער נישט, וואס דען זאל ער טאן אז עס ציהט איהם אום הארץ, זאל ער פאלגן די דאקטוירים, דארף ער אוועקווארפן די פארבן מיטן קאלך מיטן צעמענט, און גאר אוועקפארן אינמיטן ווינטער קיין אטוואצק אדער אין די ווארעמע מקומות, ער דערמאנט זיך אין שוואגער און עס שווימט ביי איהם ארויף א נייער געדאנק, אפשר ס'איז פארט א ווארעם לאנד? יעקב מאַכט אין זעקונדן אַ רעמאַנענט פֿון זײַן גאַנצן פֿאַרמעגן, דאָס געװעלב מיטן קעלער, דער שפּײַכלער מיט די פֿרישע צװײַגן אױף קױשן, און דאָס, װאָס עס קומט אים בײַ מענטשן. צורעכענענדיק דער װײַבס צירונג מיט דעם האַלבן הױז, װאָלט ער דערפֿאַר געקאָנט קױפֿן אַ שטיקל נחלה דאָרטן, און אױס דאָקטױרים.

ער איז אריין צו דער שוועסטער, די געלאטעטע טיר פול מיט שפארעס האט זיך פארמאכט מיט א שווערן סקריפ, יעקב האט זיך אפגעשטעלט לעבן דעם וואסער כלים אפצוכאפן דעם אטעם, פון דער קיך האט געשלאגן א רויך דורך די פארקלעבטע לעכער, באלד האט זיך דערהערט א ווייכער הוסט דורך די געשטיקעוועטע און מיט זאמד פארקלעבטע שויבן,

א לעצטע נומער פון מזרחי, לוי זיצט איבערגעבויגן איבער עפעס א געשריפטס, מיטן פנים צום פענסטער, ער האלט די פען ביי דער שלייף און קוקט מיט גרויס צער אויף הערצל'ס בילד וואס הענגט כמעט אונטערן סופיט. דאס בילד איז געל פון אלטקייט, די ברייטע לאנגע בארד איז כמעט גרא פון שטויב, און הערצל זעט אויס ווי אן אלטער מאן וואס איז דא ביי לוי'ן אין שטוב גרא געווארן פון צרות. לוי חזר'ט איבער מיט טיפער מאנאטאניע א טרויעריג סענטימענטאלע מעלאדיע און פארריכט אלע וויילע די יארמולקע וואס באוועגט זיך צו דעם אומהויפערליכן זיך קנייטשן פון זיין שטערן. דער טיש, די ספרים שראנק, די צוויי אלטע דעמבענע בעטן, די קאנאפע און דער גרויער אויוון זענען אפגעצוימט פון דער אנדערע העלפט שטוב מיט א רבנישער פארהאנג געוועבט פון פארשידענע קאלירטע בלומען. דא אין דער טייל דירה אדער ביי מיר אין חדר ווי לוי פלעגט זאגן איז אויסגעלייגט די רואיגקייט פון א בית דין שטוב אין וועלכער איז פארגליווערט געווארן אויף אייביג א שטיק הייליגקייט וואס לאזט זיך נישט פארשוועכן בשום אופן. לוי פלעגט דא נישט געשטערט פון דער אנדערע טייל שטוב וועלכע איז געוועזן בלויז גשמיות שווימען איבער ווייטע ימען קיין בבל קיין ספרד קיין אשכנז קיין פוילן און צוריק קיין ארץ ישראל און פארמאטערט פון אזעלכע ווייטע הונדערט יעריגע נסיעות פלעגט ער פאלן אנידער אויף דער ראדזימינער מורה הוראה'ס אלטער קאנאפע וואס זיין ווייב האט באקומען אמאל דרשה געשאנק, און אזוי אפליגן ביז בין השמשות. שפעטער, אויפוואכענדיג ווי פון א טיפן שלאף, פלעגט ער ווידער ביי דער שיין פון דער אכטער לעמפל האלטן לאנגע וויכוחים מיט אחד העם'ען, מיט ריינעסן,

דער קאָפּ האָט איר געשװערט װי אַ געװאַלדיקע מאַסע צו דעם טשאַד פֿון דער נאַכט-לאָמפּ. דעמאָלט האָט לוי דורכגענומען דער ערשטער פֿאַרטאָג-שוידער. ס'איז שױן נישט געװעזן כּדאַי אַראָפּצוציִען די בגדים, איז ער אַזױ געבליבן דרימלען ביז די קינדער זענען אױפֿגעשטאַנען. שפּעטער בײַ טאָג, צװישן אײן געשריפֿט און צװײטן, האָט לוי, װי יוצא צו זײַן, געכאַפּט עטלעכע מאָל אַ דרימל. יעקב האָט זיך דערנענטערט צום פֿאָרהענגל, אַלטע האָט דערלאַנגט דעם ברודער אַ בענקל. זעץ זיך, יאַנטשע, ס'איז אַ רויך, האַ? אַז איך בעט אים שוין פֿון צוויי וואָכן אַהער, לוי, נעם און פֿאַרריכט די קיך, פֿאַרקלעפּ ס'פֿענצטער און מאַך אין אָרדונג די קלאַמקע. און ער? ער האָט דען עפּעס צײַט? אַז גאַנצע טעג האַלט מען אין איין וואוינציִען, אָדער מע שרײַבט, אָדער מע לערנט. און וואס וועל איך רעדן, זי האט א זיפץ געטאן, אז קיינער ווייסט נישט מיין פיין. פון הינטערן פארהאנג אפער האט זיך באוויזן לוי'ס העלער קאפ, ער האט זיך באגריסט מיטן שוואגער אויף לשון קודש, מה נשמע אדוני? דאס בלאסע פנים האט געשמייכלט און די גרויסע גרויע אויגן האבן באטראכט יעקב'ן ווי זיי וואלטן געטראפן וואס ער מיינט מיט זיין קומען. לוי האט פאררוקט די הענט אין די ארבל און געווארט דער שוואגער זאל אנהויבן די מחלוקת. יעקב פירט זיך אבער מעשה סוחר, נישט געאיילט, זאל לוי נישט מיינען ער האט אים שוין מנצח געווען, אדער אז ער דארף צו אים אנקומען. פארפירט ער א שמועס מיט דער שוועסטער וועגן מסחר. האסט אפשר אלטע א פעקל בלאע פארב? שמואל בעטקע פארט ערשט דינסטאג קיין ווארשע. לוי לאזט אראפ מיט ייאוש די הענט און פארשווינדט אונטערן פארהענגל. פלוינע שטעלט זיך אים פאָר ווי א מדבר. ער, לוי, שטייט אויפן שפיץ ראטהויז און ביים עק שטאט הינטערן שעכטהויז זענען אויפגעשטעלט אויף די זאמדן גאנצע שורות ביידלעך, מחנה ישראל, און ער ווארנט זיי, געדענקט, איר וועט אויסשטארבן אין מדבר, אייערע קינדער, דער יונגער דור וועט זוכה זיין צו זען דאס לאנד. און לוי'ן באהערשט א רחמנות אויפן שוואגער. נאך גאר א יונגער מענטש און אזוי פרי זאל ער אוועקגיין פון דער וועלט, א שאד, א שאד, אבער פארט, דור המדבר. יעקב האט דערווייל איבערגעריסן דאס געשפרעך וועגן דער בלאער פארב און קלייען, און וויסנדיג אז ער דארף איצט צום שוואגער און נישט דער שוואגער צו אים, האט ער אויפגעהויבן דאס פארהענגל און א פרעג געטאן, ווי מיינסטו לייבי, וועלן די ענגלענדער ארויס פון מצרים? לייבי האט זיך דערשראקן ווי שטענדיג ווען מען רייסט אים איבער זיינע געדאנקען,

וועט דורכגיין דאס מאל אן מחלוקת, ער האלט אבער א וויילע אפ מיט דעם עצם ענין. נו, יא, ס'פארשטייט זיך אליין. אבער כ'מיין, כ'ווייס, ענגלאנד איז פארט א גרויסע מלוכה. דאס טוט ער לוי'ן צוליב, און זיי, די מצריים, ס'איז דאך גלאט א קרעציג פאלק. לוי פארטראכט זיך, די אויגן באקומען אן אנדערן גלאנץ און ער זעט פאר זיך א נייע וויזיע. הער יאנטשע, דו געדענקסט דאך אוודאי פון חומש וואד אל עריש, ס'איז א שטיק לאנד, א פאר מיליאן דונם, ווען די ענגלענדער זאלן מסכים זיין, ווערן מיר א גרויסע מלוכה אזש ביז מצרים, און זיי וועלן זיך האבן זייער וועג קיין אינדיע. דו ווייסט דאך וואס אינדיע איז טייטש, הודו, דו געדענקסט הודו און כוש? יעקב האט פארשטאנען אז איצט איז די ריכטיגע צייט עפעס געוואר צו ווערן ביי לוי'ן, איז ער מעשה סוחר צוגעטרעטן צום ענין. קיין גרויסער בקי אין די מאפעס מיט געאגראפיעס בין איך נישט, דו ווייסט דאך, נאר איין זאך וואלט איך געוואלט וויסן, וויפיל א שיעור אין אן ערך איז דאס א דונם? לאמיר זאגן א מארגע, צוויי, צי כ'ווייס א האלבע וולוק. לוי האט אבער נישט קיין השגה אין די מאסן, און ער פלייסט זיך דעם שוואגער און זיך אליין מסביר צו זיין. א דונם איז אן ערך פארשטייסטו אזוי גרויס ווי פון דאנען ביז נו א לענג פון גאנצן הויף און טאפלט אזוי גרויס. יאנטשע האט אויפגעשטעלט אפאר שטעקעוודיגע אויגן און אנגערופן זיך מיט פארדרוס, אויב אזוי

אלטע הייבט אויף די פארהאנג און שטעלט אוועק אויפן טיש נעבן לויס כתבים אייניגע שעכטלעך פארב. יעקב פארהוסט זיך. לויט דעם מאנ'ס בלאסקייט פארשטייט זי אז דער ברודער רעגט זיך אויף, מישט זי זיך אריין. לוי, דו פארדריי אים נישט דעם קאפ, ער איז א שוואכער מענטש. וואס טויג די זאכן, ארץ ישראל, שמאל, גענוג אז דו בויסט ציון און איך טראג ליים און ציגל. לוי האט גענומען יעקב'ן אן א זייט צוגעפירט צו די טיר און א פרעג געטאן בלחש, מיינסט עס טאקע אויף אן אמת? וואס שייך צי אויף אן אמת? ס'איז פארט אונזער לאנד, א וועלט איז דאך נישט משוגע. זיינע אויגן האבן געקוקט אויף דעם שוואגער מיט א געוואלדיגע בקשה, ער האט געווארט אויף דאס וויכטיגסטע און געפילט אז איצט מוז ער בלי נדר נעמען זיך צו דער זאך. לוי האָט זיך אַ וויילע געקווענקלט און צום סוף אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט, ווי איינער, וועלכער האָט זיך דעצידירט אויף עפּעס נאָך אַ לאַנגן קאַמף. הער, יאַנקעוושי, כ'וועל דיר מגלה זיין אַ סוד, נאָר עס זאָל דערוויילע בלייבן ביי אונדז. איך פאָר דעם לעצטן טאָג חנוכה אויף אַן אַסיפה קיין וואַרשע. מען מאַכט אַ חברה צו קויפן ערד אין ארץ-ישראל, און מען גייט פאַרלייגן אַ קאָלאָניע מיט אַ שול, מיט אַ חדר פאַר יידישע מענטשן, פאַרשטייסט? ס'איז שוין דא אפילו א נאמען, שלום ושלווה הייסט די חברה, און אזוי וועט הייסן די קאלאניע. שלום ושלווה? שלום ושלווה! ביי יעקב'ן האבן זיך די באקן פאררויטלט, ס'איז אים מיט אמאל באפאלן א שטארקער הוסט, און פון גרויס איבעראשונג, די פארבן מיטן קאלך, מיטן צעמענט, מיטן שפייכלער זענען ערגעץ פארשוואונדן, אױף זײער אָרט האָט יעקבֿ געזען פֿינף און צװאַנציק שטיקער פֿעלד, יעדער שטיק אַזױ גרױס װי דער לאַנגער הױף און טאָפּלט אַזױ ברײט. די גאַנצע נחלה איז אַרומגעצױמט מיט אַ הױכן פּאַרקאַן פֿון רױטע שטאַכעטן, װי בײַ קאַשינסקין דעם דאָקטער. ער, יעקבֿ, שטײט בײַ די טײטלבױמער און ציט אַרײַן די פֿרישע רײנע לופֿט. ער האָט שױן לאַנג אױפֿגעהערט צו רײכערן, און בײַ נאַכט שטיקט אים נישט מער די אַסטמאַ. און אין עק פֿעלד, נעבן זײַן נחלה, שטײט עס בית-המדרש, אָפּגעווײַסט מיט קאַלך, אין מיטן טאָג, בשעת דער גרעסטער היץ, כּחום היום, לייגט ער אַוועק דאָס דרעשן די תּבֿואה און כאַפּט זיך אַרײַן אויף אַ האַלבער שעה, עפֿנט אויף די גמרא ברכות און פֿאַרטיפֿט זיך אין די דינים וועגן מעשר, לקט, שכחה און פּאה. פֿאַרנאַכט-צו, זעצט ער זיך אַוועק מיט זײַן גאַנץ הויזגעזינד, אונטער אַ פֿייגנבוים און טרינקט מילך מיט האָניק, ווי דער דאָקטער קאַשינסקי האָט אים געהייסן. פֿון גרויס מתיקות האט אים פארפעלט אטעם. ס'איז פאר אים געוועזן א געוואלדיגע בשורה, ער איז נישט בכח געוועזן ארומצורעדן דעם ענין. די פינף און צוואנציג דונם ערד האבן אים אלץ פארשטעלט, און יעקב האט געוואלט ווי אמשנעלסטן ארויס פון די שוועסטער'ס ענגע דירה. ער איז צו צום שוואגער, הער לוי. צוויי ווערטער, דא שרייב מיך אריין אין דער חברה, און אויב מען דארף האנטגעלט. ס'האט אים פארפעלט אטעם, האט געעפנט די טיר און אראפ אויף די שטיגן האט האט אים דעריאגט לוי'ס קול, אלזא געדענק, שלום ושלווה, שלום ושלווה, האט יעקב זיך אליין געענטפערט. אין פאדערהויז האט ער זיך געטראפן אויג אויף אויג מיט פנחס'לן שניטסוחר, ביידע האבן זיך פארשטאנען אן ווערטער, פּינחסל האָט זיך געציפּט דאָס שמאָלע בערדל, צוגעלייגט דעם שפּיץ צו די אייגעלעך און, קוקנדיק אָן אַ זייט, זיך אָנגערופן צו יעקבן, כ'האַלט ביים פאַרקויפן די האַלבע מיל! יעקב האָט אויפגעלויכטן, די בלאַסקייט פון פּנים איז פאַרשוווּנדן און זיינע באַקן האָבן זיך אויפס ניי אָנגעהויבן רויטלען. ער האָט אין פּינחסלס ווערטער געזען אַ גוטן סימן פאַר זיך. טראַכסטו טאַקע וועגן ארץ ישראל, פעטער? ווער טראַכט דאָס נישט אין היינטיקע צייטן? פנחס'ל האט געווארט אויף יעקב'ס הסכמה און אויף א שטיקל עצה, און געמיינט האט ער דער עיקר צו הערן נייעס, יעקב האט אים אנגעוויזן אויף די שטיגן, אויב אזוי, טא גיי ארויף צו לוי'ן. און אין עטליכע ווערטער האט ער געמיינט צו געבן אן ענטפער אויף אלע פנחס'לס און איציק לייב'ס פראגן. ניי יאר. אַ רחבותדיקע שטילקייט. די הײַזער, טיף געבויגן אונטער דער מאַסע שניי, דרימלען במנוחה. זייערע בעל-בתים רוען, האָבן שבת אין דער וואָכן. אומגעשטערט לויפֿן איבער די געסלעך הינט, נישטערן, זוכן און באַוועגן מיט די עקן. ס'דערנענטערן זיך, סקריפּענדיקע שווערע טריט. פֿון דער אָפֿענער גאַס, וועלכע ציט זיך העט-ווײַט ביז די פֿעלדער און גערטנער, קומען אָן דרײַ געשטאַלטן מיט לאַנגע בײַטשן.

זאָרגלאָזע האַרטע קלאַנגען טראָגן זיך איבער דער קירכגאַס, רואיק, קאַלט באַוועגט זיך דער יום-טובֿדיקער עולם, ביז ער בלײַבט שטיין פֿאַר דער פֿולגעפּאַקטער קירכע צו הערן די דרשה. פֿון די הייף טראָגט זיך אין מאַרק אַרײַן אַ פֿעטער ריח, געמישט מיט שטאַרקייט פֿון געטראַנק. ייִדישע נעז פֿאַרקרימען זיך, ס'איז זייער יום-טובֿ. אין פּלוינע זענען די געוועלבער געשלאָסן. אבער סוחרים רוען נישט. מען זארגט אינמיטן מארק. די שטערנס קנעטשן זיך, די הענט שניידן ווי די פליגלן פון ווינטמילן דעם קאלטן חלל. אויף די שוועלן פון פייוויש'ס קראם ביים עק מארק, וואו ס'הויבן זיך אן צוויי גאסן אונטער א גלייך ווינקל, שטייט אן עדה אידן און מען שמועסט. די קעלנער אויפגעשטעלט, הענט פאררוקט אין די ארבל, די פוטערנע היטלן אראפגעצויגן איבער די אויערן. רופט זיך אן דער קארדינאל סוחר, מעשה בעל הבית, זענען זיי נישט וועלן? אזוי, הייסט עס, דער מסחר שטעלט זיך אפ. און ער ווארפט א בליק אויף פנחס'ל איציק לייב'ס, יענער זאל באשטעטיגן. איילט זיך נישט ר' פייוויש, עולם כמנהגו נוהג, א וועלט גייט נישט אונטער, ס'איז אן איבערגאנג אזא, רחמנא לצלן. כ'האב אייך שוין אמאל געזאגט, מען קען נאך נישט וויסן גענוי וואס וועט זיין, ס'איז נישט מער ווי אן עת צרה ליעקב. פנחס'ל האט געלאסן א גלעט געטאן די שמאלע שווארצע בערדל און פארריקט זיך נאך שטארקער אין אויפגעשטעלטן קאלנער, ס'האט אים שטארק געוואונדערט פון וואנען עס קומען צו אים די דאזיגע ווערטער, איצט האט ער זיך אליין בארואיגט, נאכדעם ווי ער האט זיך גובר געוועזן די שוואכע מינוט האט ער שוין געטראכט, טאמער פארקערט ער וועט ווארטן האט ער פארזאמט, פון איילעניש קומט דאך קיין גוטס נישט ארויס. פייוויש האט געענטפערט מיט א בייזער, נישט קוקנדיג אויף פנחס'ל, אוואדע, וואס איז דא מורא צו האבן, איר האט דאך שניט. פון סאמע עק שלייכט זיך אריין אינמיטן ראד מיט נישט דרייסטקייט פנחס'לס איידעם, ער האט זיך אנגעטוהן א כח, מען שמועסט אז אויף שפייז האנדל וועט מען דארפן האבן די צווייטע קאטאגאריע. ער פאררויטלט זיך שטארק און אויס מורא טאמער וועט זיין השערה באשטעטיגט קלאפט אים א צאן אין א צאן. אויב אפילו מען זאל הייסן נעמען די דריטע קאטאגאריע וועט אויך א העלפט קראמען זיך פארמאכן. געזאגט האט עס וואלדמאן דאזער מיט א צופרידענער מינע און מיט א מיין. פנחס'לס איידעם האט לייכטער אפגעאטעמט, ער האט געמאכט א חשבון, איין בופעט, צוויי שענק, אן ענגלישע וואג, א קווארטל דירה געלט און א פאטענט דריטע קאטאגאריע און דער נדן איז פארזארגט. בלייבט נאר איבער סחורה, און סחורה באקומט מען דאך אויף בארג. דער שווער וועט ערב זיין.

חיים שיכור'ס וואס האט די גאנצע צייט געשוויגן מעשה אריסטאקראט, ער איז א מקורב פון הויף, קען נישט פארליידן אזא חוצפה, און אזוי ווי ער האט פארשטאנען יענעמ'ס מיין, גיט ער אים איבער דער נאז. רעדט בעסער נישט פון וועג, אידן שפירן אומעטום דאס אידישקייט. ער באקומט אבער באלד א שטאך פון וואלדמאנען, דער רבי זאל לעבן איז דאך פארט געווען ארץ ישראל, מען שמועסט אפילו אז ער האט געקויפט נחלה, א גאנצן באזאר מיט קראמען אין יפו. חיים האט זיך פארקרימט ווי א בייסענדיגע פליג וואלט זיך אים אוועקגעזעצט אין טרערן גריבל פון אויג, ער האט דערפילט אז וואלדמאן צווינגט אים אויף צו רעכענען זיך מיט זיין התנגדות, שעגעצט ער אים דערווייל אפ און גיט א שטרענגן שאקל מיטן קאפ, גיי שוין גיי, וואס קען אזא איינער ווי דו פארשטיין פון רבינ'ס דרכים, און וואס ער זאל לעבן מיינט ער מיט ס'איז נאך נישט געקומען די צייט. און דערמיט האט ער געמיינט דעם גאנצן ענין מבטל צו מאכן. יעקב געוואזער פארהוסט זיך און מאכט א פשרה. פון דעסטוועגן דארף מען געוואר ווערן אין דער זאך. די וועלט לייגט זיך אריין דערין און מסתמא איז עס עפעס אזוי ווי איצט איז דאך באו מים עד נפש. פנחס'לן קוועלט א געפיל פון חרטה. די שיקלדיגע אייגעלעך ווי צוויי פרישע יאגדעס קוקן פארשעמט אויף יעקב'ן, נאכדעהם וואס איז פארגעקומען אין פעדערהויז ביי לעוו'ן האבן זיינע ווערטער עפעס נישט געפאסט, און צוריקגעשמועסט, ווער ווייס, אפשר איז טאקע נישטא קיין אנדערע אויסוועג, ער מוז פארריכטן דאס וואס ער האט קאליע געמאכט. ער ציהט ארויף אויפן שוואלבן פנימל א גלייכגילטיגע מינע, אויס מורא טאמער וועט מען אים צופיל חושד זיין. מען דארף א שמועס טוהן מיט לעוו'ן. ס'איז געקומען זיין צייט, גייט אריבער, אם לא יועיל לא יזיק. דער עולם האט זיך פארטראכט, פנחס'לס ווערטער האבן ארויסגערופן א חידוש און א שטילן פארלאנג. בלויז חיים שיכור'ס האט אים אפגעמאסטן מיט א שטעכיגן בליק און אנגערופן זיך סתם אין רעדל אריין. ס'איז א וועלט, אז מ'ווייסט שוין נישט ווער, וואס און ווען. פֿון דער הױכער עלעקטרישער לאַמטער אין מיטן מאַרק דערנענטערן זיך אַ פּאָר טיפֿע קאַלאָשן, איבערן סקריפּעדיקן שנײ מאַרשירט דער קאַנצעלאַריע-ייִדלס דין שטעקעלע מיטן לאַקירטן הענטל. הענעך האָט נישט לאַנג אָנגעטאָן אַ האַרט קאַפּעלושל, װאָס טוט מען דען נישט צוליב פּרנסה? און װײַל עבֿירה גוררת עבֿירה, האָט ער שױן אין אײן װעגס פֿאַרשױרן בײַ הענעכן הײסט עס פֿאַרגלײַכט דאָס בערדל.

מױלשניט בײַ הענעכן צעשמײכלט פֿון דער װײַטנס. דער עולם אָבער האָט פּלוצעם דערשפּירט דעם פֿראָסט און געכאַפּט אַ ציטער. דער שמועס איז איבערגעריסן געװאָרן, יעדער אײנער דערמאָנט זיך אָן עפּעס, און דער עפּעס טוט אַ ביס, אַז מען קאָרטשעט זיך אין צװײען. דער ערשטער רופֿט זיך אָן װאַלדמאַן, ער איז נאָך כּמעט װי אַ בחור, קומט אים אַלץ אָן לײַכטער און ער האָט פֿאַר קײנעם נישט קײן מורא.

גרייט אן די פאטענטן, ווער עס וויל נעמען א קלענערע קאטעגאריע זאל קומען היינט. פון פינף ביז ניין שרייב איך פאדאניעס. דער טאן איז געוועזן זיכער, שטרענג, כמעט באפעלעריש. און וויפיל א שטייגער נעמט דאס א דאקטער פאר א וויזיט? וואלדמאן האט נישט וויסנדיג פארוואס זיך פלוצלינג דערמאנט אן שווער און אָן דער ירושה וועלכע ער קאָן זיך נישט דערוואַרטן אין אים איז אַלע טאָג ער אויפגייט צום ווייב. ער איז גרייט געווען דעם גאַנצן כעס אויסצולאָזן צו הענעכן. יענער דרייט זיך צופיל ביים שווער. איז אָבער הענעך לעצטנס ביי זיך אַ תקיף און לאָזט זיך נישט וויצלן אויף זיין חשבון. דער חכם איז פון אַ זייט. כ'האָב גערעדט מיטן נאַטשעלניק פון דער יזבא. ביזן אַכטן מוזן אַלע פּאַטענטן זיין אויסגעקויפט. די קעלט איז געוואָרן בייסיגער און אויסגעלייגט זיך אין דער גאַנצער לענג פֿון דער חוט השדרה, דער חשק צו שמועסן איז אַוועק, און יעדער האָט זיך פֿאַרטראַכט באַזונדער, פֿון כּלל זאַכן זענען זיי אַריבער צו אייגענע חשבונות. פֿון הינטערן באַן-געסל האָט זיך דערטראָגן אַ קלינגערײַ, אין מאַרק האָט אַרײַנמאַרשירט אַ יום-טובֿדיקער עולם מיט פּאַמעלעכע טריט גייט דער בירגמייסטער מיטן דאקטער, ביידע פירן א וויכטיגן געשפרעך, מען דערקענט עס אין די פארזארגטע פענימער, די גאנצע שטאט איז אויף זייערע קעפ, און זיי ווייסן נישט ווי אזוי צו פארנוצן די שטייערן, קוקן זיי זיך ארום איבערן מארק ווי א באלעבאס איבער זיין הויף, לעבן זיי

די לעצטע זענען די דינסטן, באבעס, און פארשידענע קאליקעס, וועלכע זענען די גאנצע צייט פון דער תפילה געזעסן פון ביידע זייטן קירך. די סוחרים האבן זיך אפגערוקט אין א זייט, נישט צו ווארפן זיך יענע אין די אויגן אריין. אבער חיים שיכורס איז געווארן אומרואיג און געזוכט עפעס א תחבולה. אידן, גייט אייך פונאנדער! דאס קול איז געווען האלב באפעלעריש האלב בעטנדיג, דער עולם סוחרים האט שווייגנדיג אפגערוימט די שוועלן. אין א ווייל ארום זענען דארטן געשטאנען לוסטיגע שגצים און באווארפן מיט קוילן שניי די דורכגייענדיגע שיקסעס. ירושה־זילבער. מיט שרעק און אומגעדולד האט פלוינע געווארט אויפן אכטן. די פּענעמער זענען געװאָרן אױסגעקרימט אין פֿראַגע-צײכנס. ייִדן האָבן אױסגעקוקט אײנער אױפֿן צװײטן. יעדער האָט געװאַרט, אַז יענער זאָל זײַן דער ערשטער. דערװײַל, אין מיטן איבערלײגן זיך און באַטראַכטן, איז אָנגעלאָפֿן װי אַ װיכער דער אַכטער און מיט אַ מאָל אַלע געשטעלט אױף די פֿיס. אין שטאָט איז געװאָרן אַ שטאַרקע באַװעגונג. פֿון באַלד אין דער פֿרי אָן האָבן סוחרים מיט בעגעלעך פּאַפּיר און פֿאַרשידענע חתימות געלאָזט זיך אין ראַקיטנע-געסל צו הענעכן.

ס'וועט סייווי נישט העלפן, שוין נאכן טערמין, כ'האב געווארנט, איצט האט איר זיך פארשפעטיגט. אז מ'האט צוטוהן מיט אידן, שאקלט זי דאס קאפעלושל. דער עולם שווייגט הכנעה'דיג, זיי פילן זיך אלע שולדיג, אבער מ'פארלירט נישט די האפענונג. אלץ איז אפהענגיג פון הענעכן, ער אליין קען נאך פארריכטן, אוי זאל ער נאר וועלן ווי ער קען, אזוי טראכטן די פלוינער באלעבאטים. העניך ענדיגט די לעצטע פאדאניע מיט א טאן פון איינעם וואס פארשטייט זיין ווערט און מיט וועלכן אלע דארפן זיך רעכענען, ווענדעט ער זיך צום ווייב בקול רם, ווי ער וואלט מיינען די סוחרים, פייגע, גיב מיר די קאלאשן מיט דעם שירעם, זאל פארפארן שמואל בעטקע, כ'וועל שוין אנבייסן אין כשאנעוו. פשעניצע דער תבואה-סוחר וואס איז שולדיג פאר צוויי יאר אויסזאט שטייער נעמט זוכן העניך'ס קאלאשן און דערלאנגט אים דערווייל דעם שירעם מיט גרויס אינטערטעניגקייט ווי נאר העניך איז אויפגעזעסן און שמואל בעטקע האט א קנאל געטאן מיט דער בייטש האט דער עולם זיך א לאז געטאן נאך דער בריטשקע ווי נאך דעם ארון פון א בר-מינן און ווי א שטייגער צו בעטן מחילה האט זיך יעדער איינגעבויגן און אים עפעס איינגערוימט אין אויער ביי העניכן האָט זיך דאָס קאַפּעלושל געװאָרפן אין אַלע זייטן, אַ מאָל אויף יאָ און אַ מאָל אויף ניין. אין דער קירכגאַס האָט זיך די בריטשקע פאַרקירעװועט אויפן כשאַנעווער וועג און די יידן זענען צוריקגעגאַנגן ווי אַבלים. פייוויש, דער קאָלאָניאַל-סוחר, האָט זיך אומגעקערט אַהיים און אַריין אין שטוב דורך אַ הינטערטיר. ער האָט געשפּרייזט איבער זיין חדר מיט פאַרלייגטע הענט פון הינטן און זיך פאַרטראַכט, און צו טראכטן האט ער געהאט זייער פיל. ווי אלעמאל אין אזעלכע מינוטן האט זיך ביי אים די דיקע ברעמען באוועגט איבער די אויגן, דער שטערן האט זיך געקנעטשט אין טיפע פאלדן ביזן איבערן לטוטפות ארויף. ער האט געווארפן בליקן מיט זיינע גרויסע קינדערישע גלאנציגע אויגן, דא אויפן פאטער'ס, דעם אלטן רב'ס, בילד, דא אויפן קרעדענץ אין וועלכן ס'איז געווען אויסגעשטעלט שורותווייז דאס ביסל משפחה זילבער. מינוטנווייז

און די פּויערים, אַזוי ווי זיי זענען געלאַסן אַריין, אַזוי זענען געהאָרכזאַם אַרויס, ווי דאָס וואָלט געוועזן אַן אַפּטייק אָדער אַ קירך. לעבן די ספּולקע זענען געשטאַנען צוויי שגצים אין ווייסע היטעלעך און געשמועסט מיט זיין ייִנגערער טאָכטער. זיי האָבן זיך איבערגעוווּנקען שעלמיש און געשמייכלט. מילא איז געשטאַנען אין דער מיט

אמאל דער ערשטער קאלאניאל-סוחר אין שטאט מוז אנקומען צו זיי. אזוי זיצט מען אין געוועלב און מען ווארט אויף א קונה, עס פעלט דאס און עס פעלט יענץ, די פאליצעס ווערן אלץ ליידיגער, און איצט איז ניי-יאר, שוין נאך דעם אכטן. פייוויש האט געווארפן א בליק אויף די ירושה זילבער, דאס האט אים פארקלעמט ביים הארץ, צוערשט דעם ווייב'ס צירונג און איצט? נישטא קיין אויסוועג! נישטא קיין אויסוועג! און נישט די טאָכטער. פֿון דעסטן װעגן פֿאַרשטײט ער נישט זײ דאָרטן אין װאַרשע. װי קאָן אַ ייִד אַזעלכעס טאָן? המאַבד את עצמו לדעת, אַלײן בידים זיך נעמען דאָס לעבן? אָבער װי אַזױ בלײַבט מען פֿאָרט ערלעכער מאַן? רופֿט אױס פֿײַװיש, װען ער װאָלט האָבן לעבן זיך דעם בעל-תּנא? די בעטקעס האָבן בײַ אים שטײן געלט. אַרום שבֿט האָבן זײ, הױבן זײ אָן צו דינגען סעדער. און ער האט נאך נישט דערווייל אפילו דעם פראצענט. זיי האבן נישט קיין וועקסלען קיין קוויטעס, וועלן קיין פראטעסטן נישט זיין, אבער ווי אזוי לאזט מען צו א סקאנדאל? זאל ער אנהייבן מיט די בעטקעס? זיי וועלן דאך אים בפרהסיא מבזה זיין. סוף פון זייט איינס, המשך אויף זייט צוויי.